ישראל ראַבינאָװיטש, געבױרן אַכצן פֿיר און נײַנציק אין ביתן, גראָדנער געגנט, נײַנצן עלף אין מאָנטרעאַל, צװײ מאָל רײַזעס אין ארץ-ישראל, געשטאָרבן אַכצעטן מערץ נײַנצן פֿיר און זעכציק, פאראנען אידן, דער עיקר צווישן די וואס שטאמען פון סלאווישן מזרח אייראפע, וואס זייערע פענעמער זענען עפעס א מין כאמעלעאנישע מישונג פון סלאוו און סעמיט. אזא פנים האט ישראל ראבינאוויטש. בוילעטע קינבאקן. גרינלעך-בלוילעכע אויגן. גלאטע ברוינע האר. וואלט ער זיך אזוי אריינגעגאנגען צווישן רוסן אדער אוקריינער וואלט אויסגעקומען אז ער איז איינער פון זיי, נאר אט גיסטו א צווייטן קוק אויף אים און זיין פנים איז שוין טיף אידיש, א פנים מיט א טענה צו גאט און א קרעכץ אויף זיין פאלק ישראל. א כאמעלעאנישער בייט. אבער דאס איז נאר אויסערליך. אינערליך איז אט דער ישראל ראבינאוויטש אין גארנישט בייטעוודיג. ער האט זיין גאנג און זיין ליניע און ער גייט אויף איר מיט א גרויסער עקשנות, איינגעשפארטקייט איז בכלל איינע פון זיינע כאראקטער שטריכן. א היבש ביסל קאנטראסטן אין און ארום ישראל ראבינאוויטשן, און וואו קאנטראסטן דארט שעפערישקייט. ער איז לרוב זייער א לאנגזאמער און א באדאכטער, אזוי אין עפנטליכן און אזוי אין אויג אויף אויג רעדן. ער ציילט די ווערטער, אבער ער קען זיין אז

נאך וועלכן עס גייט נאך די אידישע קהילה פון דער עיר ואם בישראל, מאנטרעאל. ער איז נישט קיין מנהיג און ער האט עס גארנישט ליב אויך ראבינאוויטש, ער האט בכלל נישט ליב קיין מנהיגים. נאר עס האט זיך עפעס אזוי געמאכט אז טאמער וואס ווען אין דער וועלט פאליטיק און אין דער היימישער פאליטיק כאפט דער איד פון מאנטרעאל אינדערפרי די צייטונג זיינע וואס זאגט עפעס דערצו ר' ישראל און ישראל האט אלעמאל עפעס צו זאגן און ער טוט עס אויף זיין אופן פאוואלע נישט געאיילט קודם כל דארף מען די הארבקייט צעקייען. מסביר זיין אז עס זאל זיין זייער קלאר, און ראבינאוויטש'ס פרינציפ איז, גאנץ אויפגעקלערט איז האלב פארענטפערט. אט דערפאר קומט אים אזוי גרינג אן צו זיין א מנהיג. ער מאכט אן ענין אזוי קלאר אז מען מוז אים שוין פאלגן אויך. און מסביר צו זיין איז ברוך השם נישט דא וואס. אין א קהילה וועלכע ציילט היינט ניינציג טויזענט אידן און האט זיך פארפינפאכט זינט די דרײַ און פֿערציק יאר וואס ראבינאוויטש איז דארט אנגעקומען און עס איז בלויז צו זיין לויב, אז אין די ערשטע עטליכע יאר פון זיין וואוינען אין מאנטרעאל האט ער בלויז מדריך געווען א פאדים אין די נאדל אריין. ער איז געווען א שניידער, און געקומען איז ער מיט א כוונה נישט צו זיין א מנהיג און נישט צו זיין א שניידער, נאר גאר א מוזיקער, ווייל ער איז געווען יונגלווייז א קלעזמער און א געהילפס בדחן. און שטאט צו ווערן א מוזיקער איז ער גאר געווארן א מוזיקאלאג, איינער פון די ווייניגע ביי אידן, און אפשר דער באדייטנדיגסטער אין אידיש.

אים אויפקלערן ווי עס דארף צו זיין, נאר טאמער איז אין דעם זעלבן טאג פארגעקומען א וויכטיגע מוזיקאלישע געשעעניש, וועט ער קודם כל מוזן אויסהערן וועגן דעם, און וועגן דער פאליטישער געשעעניש ערשט א טאג שפעטער. אזוי פירט זיך ראבינאוויטש, און ער איז גערעכט אויך. פאליטיק איז פארגענגליך און מוזיק איז אייביג. פאליטיק איז מענטשליך און מוזיק איז געטליך. און אַז מען איז אַ שטענדיקער לייענער פֿון דעם מוזיקאַלישן ייִדישן צײַטונגס-קאָלום, דאַרף מען זיך אויפֿפֿירן מוזיקאַליש. ראַבינאָוויטשעס ליבע צו ייִדישער פֿאָלקס-קונסט אין וואָרט און אין קלאַנג איז אָן אַ גרענעץ. מאַכט זיך אַ מאָל, דו קומסט אַרײַן צו אים אין רעדאַקציע אין אַ הייסן זומערדיקן טאָג. ערשטנס, איז סתּם הייס. צווייטנס, האט זיך עפעס א וואקל געטון אין דער וועלט-פאליטיק. דריטנס, איז עפעס נישט גלאטיגס פארגעקומען ארום מדינת ישראל. פערטנס, האט מען אים ערשט א שעה לאנג געדרייט דעם קאפ מיט א געזעלשאפטלעכן ענין פון לאקאלן געזעלשאפטלעכן גיהנום, און ער איז אין דער פארוואלטונג פון א ריי ארטיגע אידישע קולטור-אינסטיטוציעס, און אט ביסטו אריינגעקומען מסתמא אויך מיט עפעס דעם קאפ צו פארדרייען, קוקט דיך ראבינאוויטש אן אזוי ווי א נישט דערקוילעטער האן דעם שוחט זיינעם, אבער דו ביסט גאר געקומען צו פרעגן אן עצה וואס פאר א מוזיק צו שפילן אויף א, לאמיר זאגן, פרץ אוונט וואס דו ארדענסט איין, און ווי א קיל מילד ווינטל וואלט פלוצלונג א וויי געטאן. ראַבינאָװיטשס פּנים װערט פֿול מיט אַ מילדן שמײכל. אױב מוזיק, איז גאָר עפּעס אַנדערש. כּל זמן עס איז נאָך דאָ מוזיק אױף דער װעלט, װעט די װעלט נאָך נישט אונטערגײן. אַ קענער אין די שװאַרצע פּינטעלעך, דערצו אַן אײביקער זעלבסט.

דערפאר אבער אז עס קומען די ימים נוראים, פארט ראבינאוויטש אויף דאטשע אין די מילדע קוויבעקער לארענשן בערג און בייט זיך לחלוטין איבער, מיד פון צו רעדן מיט מענטשן א קיילערדיג יאר לאנג, רעדט ער זיך אביסל דורך מיט גאט, ער בייט איבער אויף דריי טעג זיין קאלום, וואס מיינט אויך עמוד,

און אז טראדיציע איז פאר אים א שטיק לעבן, איז אן עדות זיין איידעלער זוהן דער שוישפילער דוד עלען וואס רעדט א הערליכן ריינעם ביטענער גראדנער אידיש.